אז זיי האבן באקומען אזא שרעקליכע מעסעדזש האבן זיך אלע אידן צוזאם גענומען צוזאמען, נישט סתם צוזאם גענומען נאר פיר הונדרעט טויזענט אידן סאלדאטן שולפי חרב האבן זיך צוזאם גענומען, וואו האבן זיי זיך צוזאם גענומען? אין מצפה, זעט אויס מצפה איז געווען א פלאץ דארט איז געווען אפשר א מזבח א מקדש א מקום אסיפה פון די אידן? און בנימין האט געהערט דערפון. בקיצור די אידן האבן געמאכט דארט א אסיפה זיי האבן געפרעגט נו וואס איז געשעהן? וואס איז געשעהן די מעשה? דער איש הלוי פארציילט די מעשה. אזוי ווי זיי האבן געזאגט לכאורה האט ער שוין געמוזט עפעס פארציילן מיט די שליחות השטיקלעך פון די פילגש אבער זעט אויס ער פארציילט עס נאכאמאל זאגט איך בין געקומען גבעה איך בין געקומען שלאפן און ס'זענען געקומען די בעלי הגבעה ויסבו עלי את הבית לילה זיי האבן מיך געוואלט הרג'ענען און זיי האבן מענה געווען מאנס געווען מיין פילגש זי איז געשטארבן און איך האב געטון די מעשה געשיקט די פילגש איבעראל, יעצט לאמיר זען וואס מען קען טון וועגן דעם, אינטערעסאנט ער זאגט ער לייגט צו אז זיי האבן אים געוואלט הרג'נען, ס'שטייט נישט פונקטליך אין די פריערדיגע מעשה, דארף מען זען. וואס ענטפערן די אידן? מסתמא כל העם כאיש אחד, מסתמא די ראשי האידן, די מנהיגים, ווער ס'איז געווען, זאגן אונז גייען נישט יעצט אהיים ביז מ'גייט טון וואס מ'דארף טון פאר אזא מעשה, מ'וועט מאכן א גורל, מ'וועט נעמען צען מענטשן, עשרה למאה, צען פון יעדע הונדרעט הייסט פיר הונדרעט טויזנט, פערציג טויזנט פון זיי, מ'וועט בוחר זיין א צענטל, חוץ פון דעם וועט מען נעמען נאך א צענטל אזויפיל זאלן העלפן פאר די מענטשן, ס'דא מענטשן סאלדאטן וואס גייען לוחם זיין, דארף מען דאך האבן בערך א צענטל מענטשן זאלן צוזאמשטעלן צידה און אזוי ווייטער, און מ'גייט ציען צו בנימין, צו גבע בנימין, צו די גבעה, וואס זיי האבן געטוהן ככל הנבלה אשר עשה בישראל, מ'גייט זיך. מסדר זיין די פראבלעם אזוי האבן זיי געטוהן זיך צוזאם גענומען די גאנצע עולם כאיש אחד חברים און אינצווישן אדער אויפן וועג מ'שיקט זיי שלוחים צו אלע לכל שבטי בנימין צו אלע משפחות פון בנימין רשי זאגט אז יעדע שבט פון בנימין הייסט א משפחה זיי זאגן געב אונז ארויס זיי אונז מוסר די מענטשן פון גבעה די שקצים אונז זאלן זיי הרג'נען און מ'וועט מבער זיין רעה מישראל אזוי איז די לשון הפסוק אסאך מאל ובערת הרע מקרבך אבער בנימין האט נישט געפאלגט נישט געוואלט אריבער געבן די מענטשן, מסתמא געזאגט עפעס א שאלה פון מסירה איך ווייס, און נישט נאר זיי האבן נישט געוואלט זיי האבן זיך ממש אקטיוו מתנגד געווען, זיי האבן זיך צוזאם גענומען אלע בני בנימין און געמאכט א מלחמה וויפיל מענטשן זעקס און טויזנט צוואנציג טויזנט סאלדאטן פון בנימין, חוץ פון דעם זיבן הונדרעט אפשר א חלק פון דעם זיבן הונדרעט פון די גבעה אליינס, נאך פון דעם איז געווען זיבן הונדרעט מענטשן וואס זענען געווען אטר יד ימינו זענען געווען געלינקטע מענטשן אבער זיי האבן געקענט קולע זיין אל השערה, עפעס מורא'דיג גוטע ווארפן מיט א שטיין פונקטליך קענט עימען זייער גוט, די אידן זענען געקומען מיט פיר הונדערט טויזנט, און ס'איז געווען א מלחמה, ביז דערווייל זענען די אידן געגאנגען צו בית אל, ס'הייסט פריער איז געווען די אסיפה אין מצפה אבער אין בית אל, דארט איז געווען די משכן אין יענע צייט אזוי ווי אונז גייען לערנען, און זיי פרעגן א שאלה פאר אז לכאורה אין די אורים ותומים זייער ענליך צו די שאלה וואס איז געווען אנהייב ספר שופטים, מי יעלה בתחילה, ווער זאל גיין ערשט מלחמה האלטן מיט בנימין, די אייבערשטער זאגט די זעלבע תשובה דארט, יהודה בתחילה, אקעי. שטייען זיי אויף אינדערפרי, זיי זענען שפרינגען די גאנצע מחנה צום גבול בנימין, און זיי גייען זיך לוחם זיין, למעשה בנימין איז ארויסגעקומען און אויסגעפירט די בעטל האבן זיי געוואנען, זיי האבן געהארגעט נישט סתם זעקס און צוואַנציק טויזנט אידן האבן זיי געהארגעט די ערשטע טאג, די אידן זענען געווען מורא'דיג צעבראכן, האבן געוויינט, געגאנגען צוריק צו בית-אל צו די אייבערשטער און געוויינט וואס איז זיין דא, האבן געפרעגט צו איך זאל ווייטער מלחמה זיין מיט בנימין, די אייבערשטער זאגט יא, גייטס האטס ווייטער מלחמה. ס'איז אינטערעסאנט מ'דארף זעהן, ס'שטייט נישט ער זאגט גייטס און עטס זאלטס מצליח זיין, ס'שטייט גייטס, ס'שטייט נישט עטס זאלטס מצליח זיין. און אזוי האבן זיי טאקע געטון, זיי האבן זיך מחזק געווען די צווייטע טאג, ס'שטייט ראנג סדר די פסוקים אבער דאס איז לכאורה די סדר המעשה, און די זעלבע מעשה איז געשעהן בנימין קומט ארויס און מ'האט געהארגעט נאך אכצען טויזענט מענטשן פון די אידן. זענען די אידן נאכאמאל געווען אינגאנצן צובראכן און געוויינט, קומט צוריק צו בית-אל, נישט נאר געוויינט, געפאסט א גאנצע טאג, געברענגט עולות און שלמים, פרובירט זיך מתפלל צו זיין, און ווייטער געפרעגט, וואס זאל איך טון? זאל איך גיין ווייטער? אדער זאל איך נישט? און דא שטייט עפעס א הוספה אז דארט איז געווען די ארון אין יענע צייט, און עס איז געווען דארט פנחס בן אלעזר געווען דער כהן, לויט דעם זעט אויס אז די מעשה איז געשען זייער פרי, יא, פאר די אלע שופטים, פנחס איז לכאורה נאך געווען גלייך נאך אלעזר, נישט אזוי, שטימט נישט אזוי שפעט. אדער דארף מען זאגן אז פנחס האט געלעבט זייער לאנג אדער ס'איז א צווייטער פנחס בן אלעזר עקטשועלי. אבער אינטערעסאנט אז דא שטייט די גאנצע הוספה, זעט אויס ס'איז געווען עפעס א מער ערנסטע בקשה, און זיי האבן באקומען א מער ערנסטע תשובה, די אייבערשטער זאגט עלו, כי מחר אתננו בידך, איך וועל עס טאקע אויספירן מארגן. און נישט סתם, נישט נאר זיי האבן סתם געגאנגען, נאר זיי האבן שוין געהאט מארגן א פלאן, ענליך אזוי ווי ביי די עי, די צווייטע מאל האבן זיי שוין געהאט, אדער די דריטע מאל האבן זיי שוין געהאט א געהעריגע פלאן וויאזוי זיי גייען אויספירן די מלחמה, האבן זיי געמאכט א אורב, ס'הייסט באהאלטן מענטשן פון די אנדערע זייט, און די אידן זענען געקומען אויף איין זייט, און די בנימין האט אנגעהויבן צו הרגען, טאקע געהרגעט דרייסיג מענטשן, די בנימין האט געמיינט נגפים הם לפנינו, זענען די אידן אזוי אנטלאפן צו די מסילות צו די וועגן אויף די אנדערע זייט פון די שטאט, ביז דערווייל אבער, זענען געווען צען טויזנט אידן וואס האבן זיך שוין באהאלטן אויף איין זייט, און ווען די אלע בנימין זענען ארויס געגאנגען פון שטאט נאכלויפן די אידן, זענען זיי אריין געקומען אין שטאט, עס פארברענט, עס איז געקומען די סמאוק, די עשן, האבן די אידן געזען די סימן אז זיי קען קומען, און דורך די סורפרייז האט זיך איבערגעקערט די מלחמה, די אידן האבן יעצט לויפן נאך בנימין, איז דא אפילו אזויווי א פאום כתרו את בנימין הרדיפהו מנוחה לויפטס נאך בנימין און נישט מ'האט געהארגעט דא אכצן טויזנט מענטשן פון בנימין נאכדעם בנימין איז געלאפן געלאפן צו די מדבר דארט אין די מסילות האט מען געהארגעט נאך פֿינף טויזנט מענטשן מען האט זיי נאכגעלאפן ווייטער ביז גדעום נאך צוויי טויזנט מענטשן סך הכל פֿינף און צוואַנציק טויזנט מענטשן פון בנימין זענען געשטארבן איז געבליבן זעקס הונדערט מענטשן אין א פלאץ סלע רימון, און זענען דארט זיך באהאלטן פיר חדשים, ביז דערווייל די אידן זענען געגאנגען אין אלע שטעט פון בנימין און געהארגעט מאיש עד בהמה יעדע איינע, פארברענט אלע שטעט פון בנימין ס'איז נישט געבליבן גארנישט חוץ די זעקס הונדערט מענטשן וואס באהאלטן זיך, וועגן דעם וועגן זיי גייען אונז לערנען מארגן די מעשה.